ס'איז געווען איינער פון די גרויסע חסידים הידועים וואס האט געהייסן דער חסיד ר' הלל פאריטשער, ער איז געווען פון דעם מיטעלער רעבן און פון דעם צמח צדק, גרויסע חסידים, און דער סדר איז געווען אז בשעת. א יונגערמאן פלעגט קומען צו דעם צמח צדק און אנהייבן לערנען חסידות און זיך נתקרב ווערן צו די דרכי החסידות, פלעגט דער צמח צדק אים שיקן צו די עלטערע חסידים, אסאך פון זיי פלעגט ער שיקן צו ר' הלל פאריטשער כדי ער זאל זיי מדריך זיין און מחנך זיין אין די דרכי העבודה על פי דרך החסידות איז געווען איינער פון די חסידים פון די יונגע חסידים יעמאלט שפעטער איז ער געווען פון די גרויסע רבנים און משפיעים האט ער געהייסן ר' דוב זאב קאזשעווניקוב חסידים פלעגן אים רופן ר' בערע וואלף ער איז געווען א רב אין יאקאטרינאסלאוו וואס היינט הייסט דאס דניעפראפראסטראווסק דאס איז דער שטאט וואס שפעטער ווען ר' בערע וואלף דער חסיד וואס ער איז געווען נאך ביים צמח צדק און ביים רבי מהר"ש פון די גרויסע חסידים פון די גרויסע רבנים ער איז נאכדעם וואס ער איז אוועק וואס ער איז נפטר געווארן איז אויף זיין פלאץ געווען דער רב דער רבי'ס טאטע ר' לוי יצחק שניאורסאן ר' לוי'ק ווי מען פלעגט אים רופן איז ר' בערע וואלף צוריק צו ר' בערע וואלף ער איז געווען א אינגערמאן וואס איז געקומען צום צמח צדק אויף נתקרב ווערן צו חסידות און לערנען חסידות און דער צמח צדק האט אים געשיקט צו רבי הלל. דער סדר פלעגט זיין אז רבי הלל פאריטשער פלעגט פארברענגען מיט די תלמידים און ער פלעגט רעדן צו זיי חסידות, אויסלערנען זיי חסידות, זאגן מאמרים, אבער אז ס'איז געקומען א פרישער יונגערמאן, א נייע יונגערמאן, פלעגט ער די ערשטע וואכן דערציילן סיפורי חסידים און ער פלעגט פארברענגען אויף די סיפורים, און ער פלעגט בעטן דעם יונגערמאן אז ער זאל טראכטן און זיך אריינטראכטן אין די סיפורים, און לערנען די סיפורים מיט א עומק, מיט א טיפקייט, און זען ארויסנעמען פון דעם הוראות אין דרכי עבודה. יענעם וואך וואס ר' בערע וואלף איז געקומען, האט ר' הלל דערציילט ביים פארברענגען אט דעם סיפור. ער האט דערציילט וועגן די ערשטע זמנים ווען ער איז געפארן צו דעם מיטעלע רעבן. כידוע רבי הלל פאריטשער איז נאך אנגעהויבן ווערן נתקרב צו חסידות אין זמן פון דעם אלטן רעבן, אבער ער האט נישט זוכה געווען צו זען דעם אלטן רעבן פנים אל פנים, ס'דא אין דעם כמה סיפורים, אבער על כל פנים אזוי איז געווען די מעשה, רבי הלל האט נישט זוכה געווען זען דעם אלטן רעבן פנים אל פנים. נאכדעם וואס דער אלטער רבי איז נסתלק געווארן, און דער מיטעלער רבי דער זון איז געווארן דער ממלא מקום, און ער איז געקומען אין לובאוויטש, דעמאלט איז געווען די התחלה פון די אריבערגאנג פון די חסידי חבד אין די שטעטל לובאוויטש, כידוע אז דער אלטער רבי האט געוואוינט אין ליאזשנע, שפעטער אין ליאדי, שפעטער איז געווען די מלחמה פון נאפאליאן, דער אלטער רבי איז אנטלאפן, און די גאנצע שטאט איז חרוב געווארן, און נאך דערוף אין תקע"ד. איז דער מיטעלער רבי געקומען וואוינען אין לובאוויטש און פון יעמאלט איז געווארן לובאוויטש דער שטאט פון חסידי חבד. אין תקע"ד, א יאר נאך די הסתלקות פונעם אלטן רעבן, אויף שבועות, זענען געקומען א סך חסידים, צווישן זיי רבי הלל, א יונגער פרישער חסיד געקומען צו דעם מיטעלער רעבן, און רבי הלל האט דערציילט פון יענעם שבועות די מאמרים, די תורה, ווי עס איז פארגעקומען. ער דערציילט אז דער מיטעלער רבי האט דעמאלט גערעדט חסידות, און צווישן די עניינים האט ער מסביר געווען באריכות דעם עניין פון די ספירות, כמובן כנראה פארבונדן מיט ספירת העומר, ארומגערעדט דעם עניין פון תיקון המידות, דער עניין המידות על פי חסידות, חסד און גבורה און תפארת און נצח, די אלע מידות ווי זיי זענען אין עבודת השם, און ס'איז געווען יעמאלט א ווארט די מאמרים פון מיטעלע רב'ן איז דאך ידוע אז ס'איז געווען לאנגע טיפע ברייטע מאמרים דאס איז געווען דרכו בקודש פונעם מיטעלע רב'ן אז ער האט גערעדט חסידות זייער בהרחבה איז אין יעדע מאמר האט ער ארומגערעדט דעם ענין פון עבודת המידות און און צווישן די ענינים איז געווען א א אויסשפראך א ווארט וואס דער מיטעלער רבי האט געטייטשט אין עבודה חסד האט ער געטייטשט אז מידת החסד איז אז מען זאל טון א טובה א אידן, וואס איז דאס חסד שבחסד? אז מען זאל האבן א געשמאק אין טון א טובה א אידן, טון א טובה א אידן מיט א פארגעניגן, מיט א געשמאק, מיט א תענוג, דאס איז געווען דער אויסטייטש פון דעם מאמר. פונעם גאנצן מאמר, חסידים כמובן האבן זיך געפירט אז נאכדעם וואס דער רבי האט געזאגט חסידות פלעגט מען חזר'ן דעם מאמר און איבערחזר'ן און נאכאמאל, און מען איז אהיימגעפארן שפעטער נאך שבועות אויף דער היים, האט מען ווייטער גע'חזר'ט די מאמרים און מ'האט פארברענגט אויף דעם און מ'האט גערעדט וועגן דעם און זיך געקאכט אין דעם, אבער דער שורה, דער פתגם, דער ביטוי וואס דער מיטעלער רבי האט געזאגט אז חסד איז טון א טובה א אידן, און חסד שבחסד איז האבן א געשמאק אין טון א טובה א אידן, איז זייער שטארק נתקבל געווארן, זייער שטארק, די חסידים האבן שטארק פארברענגט אויף דעם ווארט. איז זענען צוריק געפארן דאכט זיך אין באברויסק איך ווייס וואו זיי זענען דעמאלט וואו רבי הלל האט יעמאלט געוואוינט זענען צוריק געפארן ביי זיך אין שטעטל און זיי האבן פארברענגט צווישן די יונגעלייט צווישן די חסידים זענען געזעצן אין שטיבל אין שול און מ'האט פארברענגט אויף דעם ווארט און נאכאמאל און איבערגעקייט און מ'האט ארומגערעדט וואס איז דער עומק וואס דאס מיינט ווי מ'טייטשט דאס אויס אין עבודת השם זיי האבן זיך שטארק געקאכט אויף דעם ווארט דערציילט רבי הלל אז אין יענע שטיבל יענע שול איז געזעצן אויפן זייט א איד וואס ער איז געווען פון דעם אלטן דור נאך וואס נאך פאר חסידות איז ער נישט געווען קיין חסיד יא אזא פרוש אזא איד וואס איז געזעצן און געלערנט תורה על התורה ועל העבודה געזעצן אין א ווינקל האט זיך נישט אריינגעמישט אזוי איז ער געזעצן דארטן טעג און האט באמערקט ווייסט אויס אז חסידים פארברענגען און זיי רעדן וועגן דעם נושא אין איינע פון די צייטן פון די נעכט וואס די חסידים זענען געזעצן און פארבראכט אויף דעם ווארט איז אזוי אינמיטן נאכט איז דער איד, יענער איד וואס דער פרוש וואס איז געזעצן דארטן אויף א זייט און געלערנט, איז אויפגעשטאנען צוגעגאנגען צום צום טיש, און ער האט געזאגט אז ער פארשטייט נישט וואס מאכן זיי עפעס א גאנצע זאך פון דער תורה פון דעם ענין, און ער זאגט זיי, איך האב געהערט פון מיין רב פון מיין ראש ישיבה אז דער טייטש חסד און חסד שבחסד איז אסאך מער א פשוט טייטש, וואס האב איך געהערט? אסאך מער פארשטאנדיג.

און דו זוכסט ארום א פאר אלטע צוריסענע שיך וואס דו האסט ביי זיך באהאלטן, און דו גיבסט אים דעם די די פאר שיך, דאס הייסט אמת חסד. און אויב אז דו גיבסט אים נאך איכעט א טשוועקל, א שרויפל, א ווי אזוי צו קענען פאררעכטן די צוריסענע שיך אז עס זאל נישט זיין אזוי צוריסן, און דאס איז שוין חסד שבחסד. דאס איז דער פשוט'ער טייטש, וואס דארף מען זיך אזויפיל קאכן? איז ר' הלל האט געזאגט אז דער ווארט האט זיי זייער געפאלן, און שפעטער האבן זיי ממשיך געווען פארברענגען, נאך עטליכע טעג ארומגערעדט דעם גרעסטן אויפטו וואס דער בעל שם טוב אין תורת החסידות האט אויפגעטון, וואס איז דאס דער ענין פון חסד און חסד שבחסד. יא, ווי זיי האבן דעמאלט דערהערט און דערפילט דעם עומק פון דעם אויפטו פון תורת החסידות, אז חסידות האט אויפגעטאן דעם אמת'ן רייכן געשמאקן פשט אין חסד שבחסד, אז דאס איז נישט נאר טאן א טובה א אידן, יא, און געבן אים די בעסטע און די שענסטע, נאר גאר טאן דאס מיט א געשמאק און מיט א תענוג, און דאס איז דער אמת'ער ענין פון חסד שבחסד. וואס דאס איז א סיפור וואס דער רבי ריי"צ דער פריערדיגער רבי דערציילט אין איינע פון די בריוון. חסידים דערציילן אויכעט אז ר' הלל איז געזעצן אמאל ביי פארברענגען גאר פסח שני און פארבראכט מיט זיינע תלמידים פסח שני איז געווען ביי חסידים ביי תלמידי הבעל שם טוב יא און ביי תלמידי אדמו"ר הזקן ביי תלמידי ביי חסידים איז געווען א סדר פון פסח שני פלעגט מען פארברענגען פסח שני איז געווען א זמן וואס מען האט עס מען האט עס געפראוועט מיט א גרויסע שמחה מיט א פארברענגען מיט א חסידישן צוזאמענקומען אזוי איז געווען איז אריינגעקומען דארטן א איד און ער האט געזען אז די חסידים זיצן און פארברענגען, האט ער האט ער זיך אויסגעלאכט, ער האט מזלזל געווען אין דעם פארברענגען, און ער האט א זאג געטאן, פסח שני, נו, פסח שני איז דאך א יום טוב פאר די אנשים טמאים, שטייט דאך אין פסוק, והיו אנשים טמאים בדרך רחוקה, איז פאר זיי דארף מען א פסח שני. אזוי האט ער געוואלט מזלזל זיין אין דעם וואס חסידים זיצן און פארברענגען אין פסח שני. האט זיך אפגערופן ר' הלל, וואס ער איז געזעצן און געווען דער ראש המדברים דער משפיע און פארבראכט, האט רבי הלל געזאגט, ניין, דו מאכסט א טעות, פסח שני איז א יום טוב פאר מענטשן וואס זיי זענען געווען טמא, אבער זיי זענען געווארן טהור, איז במילא אויף זיי איז געגעבן געווארן דער פסח שני, אז עס זאל קענען מתקן זיין דעם למה נגרע, ברענגען א נאך א נאך א נאך א נאך א יום טוב נאך א פסח. אבער די וואס זיי ווילן נישט ווערן טהור בלייבן זיי טמא פאר זיי וועט נישט העלפן קיין פסח שני. מיט דעם האט רבי הלל אים געגעבן צו פארשטיין פונקט פארקערט אז דער יום טוב און די שמחה וואס חסידים פארברענגען אין פסח שני איז טאקע פונקט פאר דעם וואס א חסיד יע דערהערט אז ס'קומט צו גיין פסח שני אז הגם אז ער איז געווען טמא פונדעסטוועגן גיט מען אים א געלעגנהייט אז ער קען ווערן טהור. און תורה גיט אים נאך א מציאות נאך א יום טוב און נאך א טאג און נאך א מצוה אז ער קען נאכאמאל ברענגען דעם פסח און נאכאמאל מתקן זיין במו ידו איז דאס איז דער אמת'ע שמחה און אויף דעם פארברענגט מען איז וואס איז טאקע דער ענין פון פסח שני על פי חסידות וואס דאס זעט מען א מורא'דיגע זאך ווי מען געפינט אין תורת החסידות וואס האט מגלה געווען דעם עומק פון יום טוב אין פסח שני וואס לכאורה איז טאקע נישט פארשטאנדיג וואס איז דאס דער ענין פון פסח שני? וואס לכאורה על פי פשטות הענינים איז דער גאנצער ענין פון פסח שני איז א זאך וואס איז געגעבן געווארן פאר מענטשן וואס געפינען זיך אין א מצב וואס זיי זענען נישט געקענט ברענגען פסח ראשון, יחידים וואס זענען געווען פונקט טמא לנפש ודרך רחוקה ווי ס'איז געווען די מעשה, און אויף זיי האט ער געגעבן א תשלומין אז מ'קען ברענגען א פסח שני. איז לכאורה פרעגט זיך א שאלה היינט צו טאג נישטא קיין בית המקדש יע איז נישטא דער גאנצע מציאות פון פסח שני לכאורה איז וואס מאכט מען א מציאות פון פסח שני עד כדי כך די מנהג ישראל אז מ'זאגט נישט קיין תחנון אין פסח שני און נאך איז דא אזעלכע וואס פירן זיך אויכעט כמה קהילות וועגן עסן מצה און נאך כמה וכמה מנהגים וואס איז דא אין כמה מנהגי ישראל מנהגי מנהגים פון כמה קהילות דווקא אין פסח שני. וואס דא ווערט די שאלה וואס איז דא דער עניין? לכאורה פסח שני איז א זייטיגע זאך, ס'איז א זאך וואס איז געגעבן געווארן נאר פאר יחידי סגולה וואס ביי זיי איז נישט געקענט זיין דער פסח שני צוליב טומאה וכיוצא בזה, און וואס מאכט מען פון דעם א יום טוב אין היינטיגע צייטן? וואס דאס איז בכלל א שאלה נאך טיפער אפילו אין הלכה, ווען דאך ידוע אז אין גמרא אין פסחים איז דא א מחלוקת איז דא כמה שיטות, וואס איז דער ענין פון פסח שני? צו פסח שני איז תקנתא לראשון, תשלומין לראשון, יעצט צו דאס איז מער נישט ווי א ענין פון א תקנה אדער תשלומין, דאס איז צוויי שיטות, און ס'איז דא די שיטה פון רבי, רבי יהודה הנשיא, רבי זאגט, פסח שני איז רגל בפני עצמו. יא וואס הייסט אז רגל בפני עצמו דאס הייסט וואס ברענגט זיך אין די פוסקים די הלכה אז אויב ס'איז געווען א גר שנתגייר בין פסח ראשון לפסח שני פסח ראשון איז ער דאך געווען פטור ער איז נישט געווען קיין איד אבער ער איז נתגייר געווארן בין פסח ראשון לפסח שני איז דעמאלט ברענגט ער פסח שני ווייל ס'איז רגל בפני עצמו על דרך זה קטן שהגדיל געווען א קינד פאר בר מצוה אין פסח ראשון, און האט בר מצוה געהאט צווישן פסח ראשון און פסח שני, ברענגט ער פסח שני, און מען זעט אז דער רמב"ם פסק'נט טאקע פסח שני, יא פסק'נט ער אזוי ווי רבי אז ס'איז רגל בפני עצמו, און דער רמב"ם פסק'נט אויכעט אז פסח שני איז איינע פון די תרי"ג מצוות, דאס הייסט אז אין מנין המצוות האט דער רמב"ם אריינגעשטעלט פסח שני ווי א מצוה בפני עצמו, וואס לכאורה איז טאקע נישט פארשטאנדיג דאס אויכעט, דער גאנצער ענין פון פסח שני איז תשלומים, איז פארוואס מאכט מען דעם א גאנצע מצוה בפני עצמו און א רגל בפני עצמו און נאך מערער איז דא די שאלה וואס מפרשים פרעגן לכאורה פסח שני האט געדארפט זיין גלייך בהמשך צו פסח ראשון אזוי ווי שבועות האט תשלומין כל שבעה אזוי איז די הלכה איז דאס אין דעם זעלבן יום טוב שבועות דער ערשטער טאג שבועות איז יום טוב די תורה האט געגעבן נאך זעקס טעג כדי קען צו קענען משלים זיין די קרבנות פון שבועות דאך געקענט טון די זעלבע זאך אין פסח ראשון פסח ראשון יו י"ד ניסן איז מען מקריב פסח ראשון און אז ס'איז געווען א איד וואס ער איז געווען טמא גיט אים די תורה נאך זעקס טעג זיבן טעג אין די צייט פון פסח ראשון חול המועד איז דא גאנצע טעג קען ער דעמאלט משלים זיין זאגט מען ניין אין פסח ראשון איז דא נאר איין פסח ערב פסח און הגם אז יום שביעי לטומאתו איז געווען ערב פסח איז קען ער שוין נישט מקריב זיין יענעם פסח. ערשט א חודש שפעטער, י"ד אייר, האט די תורה געגעבן א ספעציעלער צייט, א נייע צייט, א נייער חודש, א נייעם זמן, און דעמאלט איז געקומען צו גיין דער יום טוב פון פסח שני. עס קומט אויס אז ס'איז דא עפעס א ענין מיוחד אין פסח שני, וואס דאס איז נישט סתם א תשלומים. פון די אלע זאכן זעען מיר אז פסח שני האט אין זיך א ספעציעלער עומק, א ספעציעלער יום טוב, א ספעציעלע זאך. און וואס איז טאקע דער ענין? איז דא פארשטייט מען על פי תורת הבעל שם טוב און על פי תורת תלמידי הבעל שם טוב תורת החסידות הייבט מען אן פארשטיין דעם עומק פון פסח שני אז פסח שני איז א יום טוב פון די בעלי תשובה דאס איז דער יום טוב פארבונדן מיט עבודת התשובה און וואס דער בעל שם טוב האט דאך מגלה געווען אז דער עניין פון עבודת התשובה איז דאך נישט נאר א מענטש וואס ער האט חוטא געווען א מענטש וואס איז א בעל עבירה א רשע עבודת התשובה האט דער בעל שם טוב מגלה געווען אז תשובה דאס איז א עבודה בפני עצמה אויכעט צדיקים און אויכעט קדושים וטהורים דארף מען אויכעט תשובה טון ווייל דער רב בעל שם טוב האט מגלה געווען אז תשובה איז דאס איז א דרך אין עבודת השם והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה דאס הייסט אז אין תורת החסידות האט מען מגלה געווען אז ס'איז דא צוויי אופנים אין דרכי העבודה אין עבודת השם, און ביידע אופנים אין דרכי העבודה דאס איז דארף זיין ביי יעדער אידן אין כל מיני זמנים, ס'איז דא א עבודה וואס רופט זיך אן עבודת הצדיקים, און דער ענין איז בעיקר דער זמן פון פסח ראשון, פסח ראשון איז עם ישראל זענען געווען דעמאלט כתינוק שנולד, כגר שנתגייר, דאס הייסט אז עם ישראל זענען נישט געווען ווי א גדר פון בעל תשובה, וואס הייסט אז זיי האבן תשובה געטון? אין פסח איז געווען א נייע מציאות, לידת עם ישראל, אידן זענען דעמאלט געבארן געווארן פון דאס ניי, א נייע פאלק, ווי שטייט אין יחזקאל, יום הולדתך, עס איז געבארן געווארן א נייע מציאות, הייסן זיי באופן שוין צדיקים, פסח שני איז עבודת הצדיקים, פסח ראשון, ערשטער פסח, פסח פון חי פון פון חודש ניסן, און ס'רעדט זיך ארום אין חסידות, דער ענין פון חודש ניסן, משכני, דאס איז א זמן פון עבודת הצדיקים. און דודי לי ואני לו, דער אייבישטער דערנענטערט זיך צו אידן, און אידן דערנענטערן זיך צום אייבערשטן, די עבודת פון די עבודה פון ניסן איז עבודת הצדיקים, וואס עבודת הצדיקים מיינט מען עבודה מסודרת, עבודת הצדיקים איז א עבודה וואס דאס איז וואס א איד יא לכתחילה שטייט ער אין א העכערן אופן. קומט צו גיין פסח שני, פסח שני איז עבודת התשובה. ס'איז אן אנדער אופן עבודה. והיו אנשים טמאים לנפש אדם. ער געווען ער געווען טמא לנפש אדם. און דער טמא לנפש אדם פילט אז ער איז טמא לנפש אדם. און בדרך רחוקה קומט ער צו גיין צו משה רבינו און שרייט למה נגרע. איך וויל אויכעט ברענגען די פסח שני. וואס דאס איז דער ענין פון א בעל תשובה. אז ער פילט און ער דערהערט זיין מרירות פון זיין טמא לנפש אדם און דרך רחוקה און ער קומט צו גיין און שרייט צו משה רבינו למה נגרע איך וויל אויכעט ברענגען א פסח איך וויל מיר זאל מיר געבן נאך א געלעגנהייט איז אויף דעם קומט צו גיין פסח שני וואס דאס ווייזט דעם דרך עבודה אין עבודת התשובה און דערפאר איז דאס א רגל בפני עצמו ווייל דער עניין פון עבודת התשובה דאס איז עבודת השם א דרך עבודה עבודה בפני עצמו ס'איז דא א מעלה אין עבודת התשובה לגבי עבודת הצדיקים און ווי די גמרא זאגט אין שבת במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד בו, אז די עבודת הבעלי תשובה דערלאנגט אסאך העכער, טיפער, און שטארקער ווי עבודת הצדיקים. אין כמה עניינים. וואס איז טאקע די הסברה אין דעם ענין? איז אז מען גיבט א קוק זעט מען טאקע אז אין די חסידישע ספרים פון תלמידי הבעל שם טוב ברענגט זיך זייער געשמאקע רייכע ביאורים אויף פסח שני, יא, ברענגען אפאר דוגמאות. איז דא דער עבודת ישראל, דער קאזשניצער מגיד שרייבט אין עבודת ישראל א זייער א געשמאקע ביאור אויף די פסוקים פון פסח שני, און ער שרייבט אזוי, ער שרייבט אז ס'שטייט, והיו אנשים טמאים לנפש אדם, אז די אידן זענען געקומען צו גיין צו משה רבינו, און זיי האבן פארפעלט די פסח ראשון. אז צו די חטאים ועוונות טייטשט ער פסח ראשון, דאס איז די קדושה, קדושה עליונה וואס איז נמשך, פסח, פסח באווייזט דאך אויף א העכערע המשכה, ווי עס רעדט זיך ארום אין חסידות, דער גאנצער ענין פון פסח, פה סח, יא, דאס איז א, דאס איז א המשכת אלוקות, פסח מלשון דילוג, יא, דאס איז א, דאס איז גרויסע, גרויסע המשכות און גילויים פון געטליכקייט. און בעווינותיהם האבן זיי פארשפילט, זיי האבן, זיי האבן, זיי האבן, זיי האבן, זיי האבן מחסר געווען, זיי האבן נישט זוכה געווען, קענען זיך פארבינדען מיט דעם ערשטן פסח, און דאס איז וואס ער זאגט, איש איש כי יהיה טמא לנפש, אז צוליב זיינע עוונות בעוונות ביי צוליב זיינע חטאים ועוונות איז ער געווארן טמא לנפש, ער איז ער איז טמא געווארן ממילא איז די קדושה פון פסח ראשון האט ער נישט זוכה געווען צו ממשיך זיין, אדער בדרך רחוקה, טייטשט ער בדרך רחוקה, יא אז ער איז ער פילט רחוק פון אלוקות רחוק פון געטליכקייט. און ווי דער רשי ברענגט אז וואס איז דער טייטש בדרך רחוקה אז רחוק מאסקופת העזרה דער ענין פון עזרה בית המקדש איז וואס א איד שטעלט זיך אוועק פנים אל פנים צו דעם אייבערשטן און ער זאגט ברוך אתה השם אזוי ברענגט דער דער קאזשניצער מגיד א איד שטייט שטייט פנים אל פנים צום אייבערשטן און ער זאגט ברוך אתה השם רעדט ער צום אייבערשטן פנים אל פנים אבער דא פילט ער בדרך רחוקה ער פילט אז ער קען זיך נישט דערנענטערן צו דעם אייבערשטן און שטיין פנים אל פנים ער איז רחוקה רחוקה איז רחוק ה' איז דאך נקוד על ה' ווי רשי ברענגט וואס איז דער טייטש נקוד על ה' אז ער האט מרחק געווען דעם ה' איז ס'רעדט זיך ארום אין חסידות אז בשעת א איד טוט חטאים ועוונות איז ער מרחק דעם ה' פון יוד קי ואו קי יא דער אונטערשטער ה' וואס דאס איז די נשמה דער נפש אלוקית וואס איז נתלבש געווארן אין גוף ווי דער אלטער רבי רעדט ארום אין תניא אין איגרת התשובה און דער ה' איז נתרחק געווארן ממדרגתו און דארף זיין דער ענין פון תשובה תשוב ה', מען דארף נאכאמאל צוריקקערן דעם ה' און מחבר זיין מיט יוד קי ואו קי, און דערפאר שרייבט ער יא לכם, לכם מיינט אז ער האט אין זיך פוגם געווען, לדורותיכם טייטשט ער אז אפילו אין דעם צדיק חס ושלום ווערט א פגם, בשעת עס איז דא א פגם אין א אידן, איז קען ער רחמנא לצלן אסאך מאל פועל'ט מען א פגם אויכעט אין דעם צדיק וויבאלד דער צדיק איז פארבונדן מיט די חסידים. מיט די תלמידים איז דורך דעם וואס מ'איז פוגם אין זיך און פוגם אויכעט אינעם נפש הצדיק לדורותיכם גייט אויפן דעם נשיא הדור אויפן צדיק איז במילא קומט צו גיין תורה און זאגט ועשה פסח להוויה תורה קומט צו גיין און זאגט אז ווער נישט יא ווער נישט נתייאש זאלסט נישט מיינען אז ס'איז פארפאלן זאלסט נישט מיינען אז ס'איז געענדיגט זאלסטו וויסן זיין ועשה פסח להוויה תורה גיט דיר נאך א געלעגנהייט אז דו קענסט נאכאמאל געבן א שפרונג און נאכאמאל ממשיך זיין די קדושה עליונה בחודש השני בארבעה עשר יום, ס'קומט צו גיין א נייעם זמן, תורה גיט דיר א נייעם חודש א נייע תקופה, און די תורה זאגט דיר בארבעה עשר יום פון חודש השני קענסטו נאכאמאל יעשו אותו קענסטו נאכאמאל איבערמאכן דעם פ נאכאמאל מאכן דעם גאנצן פסח און ממשיך זיין די קדושה עליונה, וואס דאס איז די מעלת התשובה וואס די תורה האט אונז געגעבן. על דרך זה געפינט מען אין נאך א העכערן אופן, אין א העכערע מדריגה, י ה אויסגעטייטשט די פסוקים, איז דא פונעם רעבן ר' מיילעך אין נועם אלימלך, זאגט ער א מורא'דיגער טייטש, ווי ער טייטשט אויס די פסוקים פון פון די פרשה, און ווי ער כדרכו בקודש רעדט דאך אלץ אין העכערע מדריגות, זאגט ער א מורא'דיגע ווארט ווי אזוי טייטשט ער די פסוקים אין זיין אופן, זאגט ער אז דאך ידוע וואס די גמרא זאגט, די גמרא זאגט דאך אז די אידן זענען געווען, זיי זענען געווען, דא כמה דעות, די גמרא ברענגט דאך כמה דעות וואס זענען געווען, ווער זיי זענען געווען די די טמאים לנפש וואס זענען געקומען טענה'ן צו משה רבינו למה נגרע, איז די גמרא ברענגט דאך איינע פון די שיטות אז דאס איז געווען נושאי ארונו של יוסף, און זיי זענען געווען די וואס האבן געטענה'ט למה נגרע נושאי ארונו של יוסף טייטשט דער נועם אלימלך אז דאס רעדט זיך וועגן אידן וואס האבן זוכה געווען טראגן ארונו של יוסף און דורך דעם יוסף דאס איז דער צדיק דער נשיא און דורך דעם וואס זיי האבן געטראגן ארונו של יוסף זענען זיי נתעלה געווארן במדריגה גבוהה ביותר און וואס מער זיי זענען נתעלה געווארן במדריגה גבוהה ביותר, זאגט ער אז בשעת א איד ווערט העכער און נענטער צו דעם אייבערשטן, איז וואס מער ער ווערט נתעלה און וואס מער ער ווערט נתקרב צו אלוקות, פילט ער אלץ מער ווייטער מער נידעריגער און מער קלענער ביי זיך. און דאס האבן זיי גע'טענה'ט, ויהיו אנשים זענען געקומען צו משה רבינו און זיי האבן געזאגט אנחנו טמאים לנפש אדם וואס מער מיר האבן אנגעהויבן טון אין עבודת השם און זענען נתקרב געווארן צום צדיק פילן מיר זיך מער טמאים לנפש אדם מיר פילן זיך נידעריגער מיר פילן זיך ווייטער בדרך רחוקה מיר פילן אז אלץ וואס מיר האבן געטון איז גארנישט גענוג און וואס מער מען טוט פילט מען זיך נענטער נידעריגער און קלענער ביי זיך און ווייניגער ביי זיך היו טמאים לנ כאילו שלא הישגו כלל עבודת השם און ממילא קומען זיי צו גיין צו משה רבינו זאגן וואס זאל מען טון ווי קענען מיר ברענגען פסח להוויה זאגט זיי משה רבינו עמדו ואשמעה מה ידבר השם אליכם משה רבינו זאגט צו אידן איך וויל גיין צו דעם אייבערשטן איך וויל אים דערציילן איך וויל זאגן דעם אייבערשטן גיב א קוק רבונו של עולם ווי אידן וואס נענטער זיי ווערן צו דיר און וואס מער זיי דינען דיר, אלץ ווערן זיי מער קטנים בעצמם, מער שפלים בעצמם, פילן זיי זיך מער נידעריקער, און דאס איז גורם דער אמת'ער נחת רוח ביי דעם אייבערשטן, און אין דעם זכות קענט איר באקומען א פסח שני, יא, גיט אייך א נאך א נאך א נאך א פסח, נאך א דילוג, נאך א התחדשות. יא, אז דאס גיט זיך א בחודש השני, טייטשט ער בחודש מלשון התחדשות, א נייע התחדשות אין עבודת השם, דווקא דורך אט דעם ביטול, דורך אט דעם הרגש וואס דער מענטש פילט זיך ביי זיך, דעם זיין מרירות פון דעם וואס וויפיל ער דינט דעם אייבערשטן פילט ער זיך נידעריגער און קלענער, איז אין דעם זכות באקומט ער א נייע התחדשות, א נייע גילוי, און דאס איז פסח שני. וואס דאס זעט מען. ווי אזוי דער ענין פון פסח שני איז מריש כל דרגין עד סוף כל דרגין, סיי א מענטש וואס געפינט זיך אין תכלית השפלות קומט מען צו גיין און מען זאגט אים אז ס'קומט צו גיין פסח שני גיט מען דיר א דרך התשובה, סיי א מענטש וואס געפינט זיך בתכלית הרוממות יא וואס ער שטייט אין די העכסטע מדריגה און דאס איז די תשובה פון א צדיק די תשובה פון א אידן וואס ער שטייט אין די העכסטע דרגה און ער פילט וויפיל ער האט נישט געטון גענוג אויף דעם קומט צו גיין אויכעט פסח שני, וואס מיט דעם איז פארשטאנדיג פארוואס פסח שני איז א רגל בפני עצמו, דאס איז נישט נאר א ענין פון תשלומים, יא, נעבעך, דורכגעפאלן, א מענטש, און גיט מען אים א תשלומים, נאר פסח שני איז א מצוות עשה בפני עצמו, א רגל בפני עצמו, א עבודת התשובה, דאס איז נישט נאר א תשלומים, נאר ווי חסידות טייטשט תשלומים מלשון שלימות, דאס איז א שלימות'דיגע עבודה, א עבודה בפני עצמו, אז א איד קען ווערן שטענדיג נאכאמאל נענטער און טיפער ווערן נענטער צום אייבערשטן. כידוע וואס ס'ברענגט זיך טאקע אויכעט, אז דערפאר, ס'ברענגט זיך אז דערפאר ביי דער בעל שם טוב האט געזאגט, נאך פאר ס'איז געווען דער נאמען, דער נאמען חסידים איז דאך א נאמען וואס איז געגעבן געווארן שפעטער במשך די צייט, כידוע אז דער נאמען חסידים איז דאך א נאמען וואס איז געבארן געווארן שפעטער, וואס האט נישט דער בעל שם טוב געגעבן. ואין כאן המקום צו מסביר זיין די פרטי עניינים שבזה אבער דאס ברענגט זיך אראפ דער פריערדיגער רבי דער רבי ריי"ץ ברענגט אין זיינע שיחות אז דער נאמען דער נאמען פאר חסידים האט דער בעל שם טוב אמאל געזאגט אז בעצם וואלט מען געדארפט רופן בעלי תשובה דאס הייסט אז חסידות איז מגלה תשובה אלס א דרך אין עבודה און דאס איז דער יום טוב פון פסח שני, דער יום טוב פון בעל תשובה, וואס באווייזט אונז ווי אזוי א איד קען ווערן שטענדיג נענטער און נענטער און העכער און טיפער אין זיין עבודת השם אין עבודת התשובה, והרוח תשוב אל אלוקים אשר נתנה. אין פסח תש"א האט דער פריערדיגער רבי פארברענגט פסח שני, זייער א געשמאקער פארברענגען, און ער האט דעמאלט געזאגט א מוראדיגער ווארט און זייער א געשמאקער ווארט, בנוגע פסח שני האט ער געזאגט אזוי אז ביי חסידים איז דא דריי שני'ס, ס'איז דא דריי זאכן וואס ווערן אנגערופן שני, די ערשטע שני שטייט אין תניא, דער אלטער רבי זאגט אין תניא ונפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש. איז דא שנית, ונפש השנית, דער אלטער רבי האט מגלה געווען דעם עומק פון א אידן, אז דער עומק פון א נשמה פון א אידן, אז א איד האט א נפש השנית, און דער נפש השנית דאס איז א חלק אלוקה ממעל ממש, דאס איז די גרעסטע מתנה וואס מען האט אין זיך, א חלק פון געטליכקייט, וואס דאס איז די נשמה הקדושה, וואס אז דאס איז דער כח האמונה מסירות נפש, וואס א איד נישט ער וויל און נישט ער קען זיך אפרייסן פון געטליכקייט. דאס איז דער נפש השנית א צווייטער שני איז דא חדר שני ביי חסידים פלעגט זיין האט געהייסן א חדר שני וואס איז דאס דער עניין פון א חדר שני חדר שני פלעגט זיין אין אמאליגע צייטן פלעגט עס הייסן אין די שול געבויט א שול האט מיר האט דער מיטעלער רבי מתקן געווען אז אין יעדע שול דארף זיין א חדר שני, דאס הייסט נאך א צימער, וואס יענער צימער האט געהייסן חדר שני, אזוי פלעגט עס הייסן, וואס איז געווען דער חדר שני? אז די וואס האבן געוואלט דאווענען באריכות, מיט התבוננות, יא, מיט אריינטראכטן זיך טיף אין חסידות, אין עבודת השם, יא, על דרך החסידות, תפילה באריכות, און תפילה בהתבוננות, תפילה בהעמקה, איז נאכדעם וואס זיי האבן געהערט די קדישים, קדושה, קריאת התורה, קריאת התורה מיט אלע עניינים פלעגן זיי אריינגיין אין חדר שני און דארטן האט מען געקענט דאווענען באריכות. עד כדי כך דער מיטעלער רבי האט געזאגט אז עס איז א שול וואס האט נישט קיין חדר שני איז קען מען דארט נישט דאווענען. ער האט געוואלט אריינפירן דעם ענין אז חסידים זאלן טון אין עבודת התפילה באופן של התבוננות בהעמקה האט ער געמאנט אז יעדער שול וואס מען בויעט יעדער חסידישע שטיבל וואס מען בויעט זאל זיין א ארט זאל זיין א חדר שני פאר די וואס ווילן דאווענען מיט מער טיפקייט און מער העמקה מיט מער התבוננות. איז דאס איז דער ענין פון חדר שני עבודת התפילה דערנאך איז געווען א דריטער שני וואס דאס איז פסח שני וואס איז דאס פסח שני פסח שני האט ער געזאגט דער רבי ריי"צ איז ענינו אז ס'איז ניטא קיין פארפאלן דאס הייסט אז ס'איז ניטא קיין מצב אז ס'איז פארפאלן יאוש פארלארן גענדיקט יא מקרה אבוד ווי מען זאגט דאס הייסט אז א מענטש דארף וויסן אז מען קען אלעמאל מתקן זיין און ער האט אויסגעטייטשט איש איש כי יהיה טמא, אפילו א מענטש וואס ער איז געווען טמא רחמנא ליצלן אין עניינים רוחניים, און בדרך רחוקה אז ער איז ווייט פון געטליכקייט, און נאך מער לכם, אז דאס איז באשמתו אז ער אליין האט זיך אריינגעפירט אין די עניינים לכם, יא, דאס הייסט אז דאס איז געקומען אין אן אופן אז דאס איז זיין אייגענע, ער האט זיך אליין, ער האט זיך אליין צוגעפירט צו דעם מעמד ומצב, איז אף על פי כן קומט צו גיין תורה און זאגט, אז ס'איז נישטא קיין פארפאל, און מ'קען אלעמאל פאררעכטן, מ'קען אלעמאל מתקן זיין, און דאס איז פסח שני. האט דער פריערדיגער רבי, דער רבי רייאץ, אויסגעפירט דעם ווארט און געזאגט, א וואס איז דער קשר פון די דריי שני'ס? האט ער געטייטשט אזוי, מ'דארף נעמען דעם נפש השנית, דאס הייסט, א איד דארף וויסן אז ער האט אין זיך די מורא'דיגע מעלה און מתנה, די נשמה אלוקית, דעם חלק אלוקה ממעל ממש, זיך אריינטראכטן אין דעם ענין אז ס'איז דא א נפש השנית, דעם מורא'דיגן כח וואס א איד האט, און אט אט דעם נפש השנית דארף מען ארייננעמען אין חדר שני, דאס הייסט זיך אריינזעצן און זיך אוועקזעצן און לערנען חסידות און זיך אוועקשטעלן דאווענען ווי עס דארף צו זיין מיט א טיפע התבוננות. בשעת אז דו וועסט נעמען דיין נפש השנית און דו וועסט אריינגיין אין חדר שני, וועסטו זען אז ס'איז פסח שני, אז ס'איז ניטא קיין פארפאל און מ'קען אלעמאל ארויסגיין און ווערן העכער, נענטער, טיפער, נאנטער צום אייבערשטן. און דאס איז דער יום טוב פון פסח שני, שטייט אין זוהר, ער ברענגט טאקע דער קאזשניצער מגיד, עס ברענגט זיך אין אסאך חסידישע ספרים, יא דאס וואס שטייט אין זוהר בהעלותך, אז בשעת ס'קומט צו גיין פסח שני איז דעמאלט ווערט איז איז ווערן ווערן עפענען זיך די טויערן למעלה, און דעמאלט ווערט א מורא'דיגע התגלות, און מען לאזט אריין יעדער איד וואס וויל, ס'איז דא זיבן טעג וואס איז אפען, יא, און מען קען אריין גיין, יעדער איינער וואס וויל נתקרב ווערן צום אייבערשטן קען נתקרב ווערן, און ממילא איז פארשטאנדיג אז אט אט די טעג וואס מען געפינט זיך איצטער, יא, די טעג פון פסח שני, יא, און דערנאך ווייטער ווערט דאס נמשך, דאס איז די גאנצע וואך, די וואך פון ספירת ההוד, לג בעומר וכו' וכו', יא, דאס איז די זמנים וואס א איד קען זיך, עס איז אלע טויערן אפען, און מען קען זיך דערנענטערן צו אלוקות אין עבודת התשובה. און דאס איז דער ענין פון פסח שני וואס מען זאגט נישטא קיין פארפאל אז פסח שני איז א יום טוב בפני עצמו רגל בפני עצמו וואס דאס האט די תורה געגעבן יא צו א אידן א זמן און אז דאס דווקא באופן א באזונדערן חידוש נישט א תשלום אין א המשך צו ארויסברענגען יא אז ס'איז דא א ענין בפני עצמו א שלימות בפני עצמו א עבודה בפני עצמו מיט א מעלה בפני עצמו וואס דאס איז די מעלה און כח התשובה אז א איד קען נתקרב ווערן צום אייבערשטן, יא, און אין וועלכע מדריגה זאל נאר נישט זיין, מריש כל דרגין עד סוף כל דרגין, דער ענין התשובה והרוח תשוב אל אלקים אשר נשאנו, אז בשעת ווען א מענטש איז זיך מתבונן אין דעם וואס ער האט אין החלק אלוקי ממעל ממש, א נפש השנית, און ער גייט אריין אין חדר שני און ער דאווענט מיט כוונה, מיט א חיות און מיט א התבוננות, איז דעמאלט ווערט פסח שני, נישטא קיין פארפאל, קען ער דעמאלט געבן א שפרונג, פסח מלשון דילוג, ווי דער צמח צדק טייטשט, פסח שני, א צווייטע שפרונג, געבן נאך א דילוג, און א שטארקערע דילוג, און א העכערע דילוג, און אט דער דילוג, איז דאס פירט אונז צו צו דעם אמת'ן מדלג על ההרים, ווי ער זאגט אין שיר השירים. קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות, זאל מיר טאקע זוכה זיין צו דעם אמת'ן שפרונג פון מדלג על ההרים ומקפץ על הגבעות ווי ער זאגט אין מדרש קול דודי זה מלך המשיח מדלג על הארץ הנה זה עומד אחר כתלנו מציץ מן החרכים זאל מיר שוין זוכה זיין אז פון דעם אחר כתלנו זאל אינגאנצן צובראכן ווערן דער כותל פון דעם גלות און מען זאל זיך זען פנים אל פנים מיט משיח צדקינו מיט דעם בנין בית המקדש מען זאל קענען מקריב זיין די קרבנות קרבן פסח און די אלע קרבנות, ושם נעשה לפניך כמצוות רצונך במהרה בימינו אמן.